מען האלט די גמרא דף ע"ח, מען הייבט אן נײַן שורות פון אויבן אלא הא דאמר רבא, מען האט געזען אין די פריערדיגע דף, אז רבא האט געזאגט, ס'שטייט ערגעץ א פסוק מיותר שה, און ס'לערנט מיר זה בנה אב, כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים, די גמרא האט געזאגט אז הגם ס'שטייט שה ביי ד' וה', כי יגנוב איש שור או שה, דארטן קומט מען נישט ממעט זיין כלאים, ווייל דארטן די או שור או שה איז מרבה כלאים, ס'איז דא א דין פון ד' וה' אפילו ביי כלאים. איז פרעגט די גמרא, אלא הא דאמר רבא זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים, למאי הלכתא, אויף וואס איז דאס נוגע דא ווען ס'שטייט שה דאס נישט מוציא את הכלאים, איז ווי איז נוגע די בנין אב אז שה איז ממעט כלאים, ווי איז דאס נוגע? אי לקדשים, אז מ'זאגען אז קדשים קען מען נישט מקריב זיין א בהמה פון כלאים. ווייל ביי קדשים שטייט שה ווייל ביי די פרשה פון נסכים פון קרבנות שטייט דארטן ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה איז וויבאלד שטייט שה, איז שה איז ממעט כלאים אז מען קען נישט מקריב זיין א קרבן פון כלאים. זאגט די גמרא ניין, אי לקדשים בהדיא כתיב בהו, איך דארף נישט האבן די שה, שטייט דאך שור או כשב, און מען האט דאך געלערנט אין די פריערדיגע דף, די או איז א ריבוי, די או, די או, שור או כשב, די או איז א מיעוט פרט לכלאים. שור או כשב קען מען מקריב זיין פאר א קרבן, אבער נישט קיין כלאים, און ממילא ווייס איך שוין פון די מיעוט פון או, איך דארף נישט האבן די שה זאגט די גמרא אי למעשר, אפשר איז די בנין אב נוגע פאר מעשר בהמה, די הלכה איז מעשר בהמה יעדע מאל א מענטש האט א עדר פון בהמות איז ער מעביר אלע בהמות תחת השבט און די עשירי יהיה קודש, טאמער מען האט אין די עדר אויך כלאים, אזעלכע בהמות וואס זענען כלאים, למשל ס'איז געקומען פון א שה מיט א גדי, כלאים איז נישט מחיוב אין מעשר בהמה, איז אויף דעם דארף איך האבן די פסוק שה, שטייט ביי מעשר בהמה שטייט שה, רש"י זאגט באמת אז ביי מעשר בהמה שטייט טאקע נישט שה, ס'שטייט צאן, אבער רבא דרשנ'ט פון צאן אזוי ווי פון שה, איז אויף דעם דארף איך האבן די פסוק צאן להוציא את הכלאים, זאגט די גמרא ניין איך דארף עס נישט האבן דארטן אויך, ווייל תחת תחת יליף מקדשים. איך האב א גזירה שווה, איך לערן אסאך זאכן, אין מסכת בכורות לערנט מען אסאך זאכן פון די גזירה שווה, מעשר בהמה פון קדשים. מעשר בהמה שטייט כל אשר יעבור תחת השבט, ביי קדשים שטייט שבעת ימים יהיה תחת אמו, אזוי ווי ביי קדשים איז כלאים נתמעט או להוציא את הכלאים, אזוי אויך ביי מעשר בהמה נישט דא קיין דין פון מעשר בהמה ביי כלאים, איז ווייטער נישט פון די לימוד פון שה. אי לבכור, ס'איז דא א דין אז א מענטש האט א בכור פון א שה, דארף מען דאך דארף מען דאך געבן די די שה די בכור צו די כהן, איז אפשר דארף איך האבן די מיעוט ביי בכור שטייט אויך די לשון שה, איז אפשר די שה קומט ממעט זיין אז א כלאים וואס איז געבוירען איז נישט דא קיין דין פון קדושת בכור, זאגט די גמרא איך דארף ווייטער נישט האבן די שה אי לבכור העברה העברה יליף ממעשר ביי בכור שטייט העברה והעברת כל פטר רחם לה' ביי מעשר שטייט כל אשר יעבור תחת השבט איז דא א גזירה שווה פון מעשר בהמה אזוי ווי מעשר בהמה האט מען דאך יעצט געלערנט מעשר בהמה לערנט מען א גזירה שווה העברה העברה פון קדשים אז ס'איז נישט דא קיין מעשר בהמה ביי כלאים אזוי אויך איז נישט דא קיין בכור ביי כלאים. אי נמי נאך א לימוד ביי בכור אז ס'נישט דא קיין בכור ביי כלאים און איך דארף נישט האבן שה ווייל די הלכה איז נדמה אמרת לא. נישט נאר כלאים נאר א בהמה וואס איז נדמה, האסט א כשר'ע בהמה א שה וואס האט געבוירן א קינד וואס זעט נישט אויס ווי א שה, ס'זעט אויס ווי א אנדערע מין, איז די הלכה איז ס'נישט דא קיין קדושת בכור. דכתיב וואס שטייט אך בכור שור אך בכור שור, בכור כשב, בכור עז, די לשון בכור איז איבריג, און מען דרש'נט, עד שיהי' שור ובכורו שור, בכור שור אז די בכור מוז אויך זיין, אויסזען ווי די שור, עד שיהי' שור ובכורו שור, דווקא ווען די טאטע און דאס קינד זעען אויס די זעלבע, איז דא א דין פון קדושת בכור, אבער ווען ס'זעט נישט אויס די זעלבע, איז נישט דא קיין קדושת בכור, איז ממילא טאמער איך האב א מיעוט, נדמה אז ס'איז נישט דא קיין קדושת בכור, כלאים מבעיא, ס'האט דאך געזאגט פריער אז ס'איז מער מסתבר אז א נדמה זאל זיין מחיוב ווי כלאים, כלאים איז בכלל נישט יענע מין, ס'איז דאך אויסגעמישט פון אן אנדערע מין, איז כל שכן טאמער נדמה איז נתמעט פון בכור איז כלאים נתמעט, איז ווייטער דארף מען נישט האבן די שה להוציא את הכלאים. אלא ענפערט די גמרא כי איתמר דרבא ווען איז נוגע רבא'ס דין אז שה איז א בנין אב צו לערנען אז וואו ס'שטייט שה להוציא את הכלאים וואו איז נוגע דעי לימוד להוציא את הכלאים לענין פטר חמור די הלכה איז ווען איינער האט א בכור חמור איז דארף ער עס פודה זיין מיט א שה. ער איז פודה די קדושה אויף א שה, און די שה גיט ער פאר די כהן, די כהן קען עס עסן. די הלכה איז מען קען נאר פודה זיין א חמור מיט א שה, כדתנן, אין פודין לא בעגל, מען קען נישט נוצן א עגל פודה זיין די חמור, ולא בחיה, אפילו א חיה כשרה ווי א צבי, ולא בשחוטה ולא בטריפה, נישט קיין בהמה וואס איז שוין גע'שחט'ן, אדער די בהמה וואס איז א טריפה, ס'איז אלץ נתמעט פון שה, ולא בכלאים, נישט קיין כלאים וואס קומט פון צוויי מיני בהמות, פון א כשב ועז, ולא בכוי און נישט קיין כלאים וואס קומט פון א בהמה מיט א חיה, פון א צבי מיט א תיש, די אלע זאכן זענען נתמעט פון שה, ממילא דאס איז די לימוד וואס רבא לערנט, אז וויבאלד ער האט איבריג ערגעץ א פסוק שה, נוצט ער עס פאר א בנין אב אז יעדע מאל ס'שטייט שה להוציא את הכלאים, און דא ביי פטר חמור וואו ס'שטייט שה, בין איך ממעט אז א פטר חמור קען מען נישט פודה זיין מיט כלאים. זאגט די גמרא, אבער לויט רבי אלעזר דמתיר בכלאים, רבי אלעזר האלט אז מען קען יא פודה זיין א פטר חמור מיט כלאים, דתנן, רבי אלעזר מתיר בכלאים, מפני שהוא שה, א כלאים פון צוויי בהמות פון א שה מיט א גדי, ביידע הייסן זיי שה, שה כשבים שה עזים אלץ הייסט שה, ממילא הגם ס'איז צוויי אנדערע בהמות, האלט רבי אלעזר אז מען קען פודה זיין מיט אזא כלאים. איז אויב אזוי למאי הלכתא? יעצט רב אלעזר איז א תנא, רב אלעזר איז נישט משועבד צו רבא'ס דרשה, ער קען זיך דינגען אויף רבא, ער קען האלטן טאקע, ער קען האלטן אז ס'איז נישט דא קיין דין פון פטר, אז מ'קען יא פודה זיין א פטר חמור מיט כלאים, די עיקר קשיא פון די גמרא איז, טאמער רבא זאגט אז ער האט ערגעץ א פסוק שה וואס איז א בנין אב צו לערנען אז איבעראל איז שה מוציא את הכלאים, איז די פשט אז ער האט א איבריגע ווארט שה, און די שה נוצט ער פאר א בנין אב, טאמער דו טרעפסט מיר נישט קיין פלאץ ווי ס'איז נוגע די שה זאל ממעט זיין כלאים, איז וואס טוט ער מיט יענע איבריגע שה וואס ער נוצט פאר א בנין אב, איז יענע שה מיותר? זאגט די גמרא, איז אויב אזוי למאי הלכתא? אמר לך רבי אלעזר כי איתמר דרבא ס'איז נוגע די בנין אב, ס'דא א פאל ווי ס'איז נוגע צו לערנען שה איז ממעט כלאים, ווי? לטמא שנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא. זאגט רש"י למשל, א פרה וואס האט געבוירען א סוס און ס'איז נתעבר געווארען פון א סוס, דאס הייסט די טאטע איז געווען א סוס, די מאמע איז געווען א פרה און דאס קינד איז געווען א סוס. אדער א רחל וואס האט געבוירען פון א חזיר און דאס קינד איז א חזיר, אז די הלכה איז בנוגע מאכלות אסורות אז דיע מיני בהמות זענען אסור באכילה. הגם די מאמע איז א כשר'ע בהמה, אבער די קינד איז א טמא און די טאטע געווען א טמא, איז דאס נתמעט. איז פון ווי ווייס איך דאס? ווייל ס'שטייט דארטן ביי די פרשה פון פון מאכלות זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים, פון די ווארט שה נוצט רבא, פון דעם לערנט ער פון זיין בנין אב, אז וויבאלד ס'שטייט דא שה להוציא את הכלאים, אזא סארט כלאים איז אסור באכילה, און זאגט די גמרא, דאס איז אבער דלא כרבי יהושע דאי רבי יהושע משה כשבים ושה עזים נפקא ליה עד שיהא אביו ואמו עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה. רש"י לערנט דא אז רבי יהושע דינגט זיך נישט אויף די דין וואס רבי אלעזר זאגט דא, אויף רבא'ס דין, רבי יהושע איז אויך מודה אז א טמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא איז אסור באכילה, נאר אנשטאטס לערנען די איסור אכילה פון שה ער לערנט עס פון שה כשבים, כשבים איז א לשון רבים, אז דווקא ווען סיי די טאטע און סיי די מאמע זענען כשבים, דעמאלטס איז מותר באכילה. איז מילא לויט אים דארף איך ווייטער נישט האבן די בנין אב פון שה ווייל איך לערן עס נישט דא פון די ווארט שה, איך לערן עס פון די ווארט כשבים. פרעגט די גמרא א קשיא, דו זאגסט דאך דא די גאנצע צייט אז ס'איז דא א מציאות, האסט דאך יעצט א בהמה וואס איז כלאים, ס'איז געבוירען פון א טמא מיט א טהור, א טמא שנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא, איז דא צוויי אופנים פון וואו מ'לערנט ס'איז אסור באכילה. פרעגט די גמרא ווי האסטו אזא מציאות בכלל? וטהורה מטמאה מי מיעברא, איז דען שייך א טהורה זאל נתעבר ווערן פון א בהמה טמאה? זאגט רש"י, די גמרא זאגט אין מסכת בכורות לעולם אין מתעברת לא טמאה מן הטהורה ולא טהורה מן הטמאה, איז וואס דארף איך האבן א פסוק אדער שה אדער כשבים ממעיט זיין? אז אזא סארט כלאים איז אסור באכילה, עס איז נישט געמאלט אזא בריה אין די וועלט, ווייל א טהורה קען נישט נתעבר ווערן פון א טמאה. זאגט די גמרא אין, ס'איז יא געמאלט, ס'איז נוגע אין די פאלן, דקיימא לן דאיעבר מקלוט כר' שמעון, ס'הייסט אזוי, קלוט מיינט א בהמה וואס איז בעצם א בהמה טהורה, אבער ס'איז געבוירן מיט פארמאכטע פיס, איינע פון די סימני טהרה ס'איז דא מעלה גרה און מפריסה פרסה, אז די פיס זענען געשפאלטן, טאמער בהמה איז געבוירן א קלוט, מען רופט עס אן א גמל, אזוי ווי א גמל איז פרסותיו קלוטות, איז דאס מיינט א גמל הנולד מפרה מיינט מען ס'איז בעצם א פרה אבער ס'איז פרסותיו קלוטות. יעצט די הלכה איז אזוי, לויט ר' שמעון, טאמער א בהמה געבוירן מיט פארמאכטע פיס, האט עס נאר איינע פון די סימני טהרה, אפילו די טאטע און די מאמע פון די בהמה איז געווען א שור מיט א פרה, טאמער דאס קינד איז פרסותיו קלוטות, איז דאס אסור באכילה. לויט רבי יהושע אבער איז דאס מותר באכילה, רבי יהושע דרשנ'ט אז ביי גמל שטייט דארט אין די פסוק את זה לא תאכלו את הגמל, דרשנ'ט רבי יהושע זה, די גמל איז די איינציגע זאך וואס אי אתה אוכל בסימן אחד, ווייל גמל האט דאך נאר איין סימן טהרה מעלה גרה, אבל יש אחר שאתה אוכל בסימן אחד, ואיזה זה, טמא הנולד מן הטהור ועיבורו מן הטהור. ס'הייסט רבי יהושע האלט אז ווען די מאמע איז געווען א פרה און די טאטע איז געווען אזא סארט שור וואס פרסותיו קלוטות, אבער ער איז געבוירן פון א שור און פרה טהורים לגמרי, איז דארטן די שור וואס איז געבוירען פון א פון א מאמע און א טאטע וואס זענען טהור לגמרי, הגם די שור איז פרסותיו קלוטות, וועט עס זיין טהור, איז איז איז עס מותר באכילה. אזוי לערנט רבי יהושע, ווייל דאס איז דווקא גמל דארטן איין סימן איז א פראבלעם, אבער א בהמה וואס בעצם קומט פון א טאטע און א מאמע וואס זענען כשרים הגם ס'איז פרסותיו קלוטות איז כשר, אבער די קינד זיינע וואס איז געבוירען פון א פרה מיט אים, און די קינד איז אויך פרסותיו קלוטות, דאס נישט. דאס איז רבי יהושע ממעט פון די פסוק כשבים עד שיהא אביו ואמו כבשים, אז דווקא ווען ביידע עלטערן זענען אינגאנצן טהור, דעמאלטס הגם דאס קינד איז געבוירן מיט פרסותיו קלוטות איז כשר, אבער טאמער ביידע עלטערן זענען נישט געווען כבשים, ס'איז געווען א מצב ווי די טאטע איז אויך געווען פרסותיו קלוטות, דארטן איז טאקע נתמעט, דאס איז די כלאים וואס איז נתמעט אז ס'איז אסור באכילה. איז ממילא אין הכי נמי, א אמת'ע טמא מיט א טהור צוזאמען קען מען נישט געבוירן קיין קינד, דא ווי מ'זאגט אז א טמא וטהור זענען נתעברין, רעדט מען אז די טמא איז א קלוט, מ'רופט אים אן טמא ווייל כר' שמעון, ר' שמעון האלט אז דאס איז א בהמה טמאה, ווייל ר' שמעון האלט אפילו די טאטע מאמע זענען נארמאלע כשר'ע בהמות, אזא בהמה וואס איז פרסותיו קלוטות איז טמא, איז דאס מיינט מען. א פרה טהורה וואס איז נתעבר פון א טמא, וואס מיינט א טמא? א שור וואס איז פרסותיו קלוטות, און הגם ער שטאמט פון א פרה מיט א שור וואס זענען כשר, וואס זענען פרסותיו סדוקות, אבער רבי שמעון רופט אים אן טמא, און זיי האבן געהאט א קינד, איז דאס, און די קינד איז אויך פרסותיו קלוטות, איז רבי יהושע דאס ממעט פון די ווארט כבשים, און אויף דעם זאגט רבא אז די ווארט שה איז דאס ממעט להוציא את הכלאים אזא סארט אופן. זאגט די גמרא ווייטער בעי רבא, טאמער איינער זאגט הרי עלי עולה, ס'הייסט ער איז מחויב באחריות, דאס איז קדשים שמחויב באחריות א נדר, והפריש שור, און ער איז מפריש א שור לשם די קרבן עולה. ובא אחר וגנב, יעצט קומט א גנב און ער גנב'עט די שור וואס איז אן עולה. די שאלה איז, מי פטר גנב נפשיה בכבש לרבנן אדער בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה? בעצם די בעל פון די שור איז דאך נישט זיין שור, ער האט עס שוין מקדיש געווען. נאר, זאגט רש"י, מ'גייט אליבא דרבי שמעון, אז קדשים שחייב באחריותן איז נאכאלץ דא א דין פון כפל און ד' וה', ווייל וויבאלד ער איז מחויב באחריות אויף די שור, איז טאמער איינער איז מפסיד די שור מוז ער אויסגעבן געלט צו ברענגען נאך א קרבן עולה ווייל ער האט געזאגט הרי עלי דבר הגורם לממון כממון דמי, ממילא איז דא א חיוב כפל און ד' וה'. די שאלה איז, וואס האט ער דא געהאט די בהמה? כדי מקריב צו זיין פאר א קרבן עולה. ווען איינער איז נודר הרי עלי עולה איז ער נישט מחויב דווקא צו געבן א שור, זאגט די גמרא דתנן, הרי עלי עולה יביא כבש, רבי אלעזר בן עזריה אומר אפילו ווייניגער, יביא תור או בן יונה, מ'קען אפילו ברענגען א עוף. ממילא פאר אים מקיים צו זיין זיין חובת נדר מוז ער נישט געבן דווקא א שור. איז פארוואס איז דאס א דבר הגורם לממון? ווייל טאמער כ'נעם עס אוועק מוז ער צושטעלן נאך א בהמה, ער מוז נישט צושטעלן א שור, ער מוז צושטעלן אדער א כבש דרבנן אדער א עוף לויט רבי אלעזר בן עזרי', ממילא קען דער גנב זאגן, הער אויס, איך וועל דיר צושטעלן אדער א כבש אדער אן עוף למר כדאית ליה למר כדאית ליה, און ממילא האסטו נישט קיין הפסד, מאי? מי אמרינן שם עולה קבל עליה, אז דער נודר, דער נגזל האט נאר מקבל געווען אויף זיך א שם עולה און ממילא וויבאלד דאס איז גענוג פאר שם עולה האט ער אים אפגעצאלט, או דילמא מצי אמר ליה, אנא מצוה מן המובחר בעינא למעבד. אין הכי נמי, ווען איך זאג הרי עלי עולה קען איך ברענגען א עוף, אבער איך האב געוואלט מקיים זיין מצוה מן המובחר, והראיה איך האב דאך געברענגט א שור. טאמער דו גייסט מיר נאר געבן צוריק א כבש אדער אן עוף, וועל איך נישט קענען מקיים זיין מצוה מן המובחר, טאמער איך וויל מקיים זיין מצוה מן המובחר וועל איך דארפן אויסגעבן געלט, ממילא דארפסטו מיר צושטעלן מער, איז דער חיוב כפול און ד' וה' זאל זיין געבויט אויף א שור. יעצט, רש"י זאגט דא אז די גאנצע נידון איז נאר כלפי די נגזל, וואס איז מיט הקדש? הקדש לכאו' איך האב בא'עוול'ט הקדש, דאס איז געווען א שור של הקדש, און איך האב יעצט גע'גנב'עט די שור פון הקדש. איז קודם כל דא רעדט זיך אז די שור איז שוין נישט בעולם, ווען נישט וואלט מען דאס זיכער געדארפט צוריקגעבן צו די בעלים, אבער לכאו' האסטו בא'עוול'ט הקדש זאלסטו מוזן צוריקגעבן פאר הקדש, איז רש"י זאגט דא אז אפסידא דהקדש מיפטר, דמבית האיש כתיב ולא הקדש, וגונב מבית האיש און נישט מבית הקדש, איז פאר די הקדש ביסטו פטור, די גאנצע שאלה איז כלפי די נידון, כלפי די נגזל, ווייל מען גייט ווי ר' שמעון אז דבר הגורם לממון כממון דמי, און די שאלה איז, די דבר הגורם לממון וואס פאר א ממון, א ממון וואס ער קען זיך אפ'פטר'ן די חובת נדר, אדער לויט וואס ער וויל מקריב זיין מן המובחר. אנדערע ראשונים לערנען אז אוודאי די חיוב קרן איז מען מחיוב צו צאלן צו הקדש, די גאנצע פטור פון וגונב מבית האיש ולא של הקדש איז כלפי כפל, איז אוודאי די קרן דארף מען יא צוריק צאלן, ס'איז דא וואס ווילן עס לערנען אין רש"י אויך, דאס הייסט מען דארף צאלן די קרן צו הקדש, און די גאנצע נידון דא איז אויף די כפל כלפי די נגזל צו ער דארף צאלן כפל פון א שור צו כפל פון א כבש אדער א עוף. זאגט די גמרא בתר דאיבעיא הדר פשט. רבא האט עס געקלערט פאר א שאלה און נאכדעם האט ער געקומען צו א מסקנא, טאמער גנב פוטר גנב פוטר עצמו בכבש לרבנן אדער בעולת העוף לר' אלעזר בן עזריה און יענער איז נישט בארעכטיגט צו זאגן אז אנא מצוה מן המובחר בעינא למיעבד. רב אחא בריה דרב איקא מתני לה בהדיא, רבא האט נישט געהאט קיין איבעיא ער האט געזאגט הלכה פסוקה, אמר רבא הרי עלי עולה והפריש שור, ובא אחר וגנבו פוטר עצמו בכבש לרבנן, ובעולת העוף לר' אלעזר בן עזריה, דארף נישט צאלען קיין שור. ס'איז דא א אינטערסאנטע מהר"ם מינץ, די מהר"ץ חיות ברענגט עס אראפ ער וויל טענה'ן אז פון דא קומט אויס א גרויסע הלכה למעשה טאמער איינער האט געגנבעט פון א מענטש א אתרוג און יענער האט געקויפט א גאר טייערע אתרוג א מובחר מן המובחר ס'איז ווערט פינף הונדערט דאלער שאלה איז צו די גנב קען אים אפצאלען עס איז נישט בעולם פארשטייט זיך, צו די גנב קען אים אפצאלן סיי די קרן סיי די כפל, מיט א אתרוג וואס איז יוצא די מצוה מעיקר הדין, א אתרוג וואס איז ווערט א הונדערט דאלער, ווער זאגט אז דארפסט האבן א מצוה מן המובחר, וואס האסטו געהאט דא פון די פון די אתרוג, עס קען מקיים זיין די מצוה, פיין וועל איך דיך צושטעלן נאך א אתרוג וואס דו קענסט דא מקיים זיין די מצוה, לויט די מסקנת הגמרא האט ער נישט קיין טענה אנא מצוה מן המובחר בעינא למיעבד, אויב אזוי קען מען אים אפצאלן מיט א ביליגע אתרוג. דער חכם צבי און דער משנה למלך דינגען זיך, זיי טענה'ן אז ס'איז נישט קיין דמיון. דא ווען איינער האט מקדיש געווען א שור, די שור בעצם האט נישט קיין שוויות, ער קען דאך נישט פארקויפן די שור, עס איז דאך א קרבן. די שוויות ס'האט איז ס'איז דבר הגורם לממון, ווייל טאמער נעמט עס אוועק וועט עס אים קאסטן געלט צוריק צאלען א צווייטע. קען איך אים זאגען אז קענען צוריק צאלען א צווייטע מיט א כבש אדער עוף, ס'פעלט נישט אויס אפצאלען מיט א שור, ממילא דבר הגורם לממון איז נאר אויף ווי ווייט ביסט מחיוב אפצוצאלען די נדר, דאס איז דאך גענוג א כבש ועוף. אבער ווען איינער האט אן אתרוג, איז די אתרוג ווערט געלט, ס'האט א שוויות, ס'איז נישט סתם א דבר הגורם לממון ער מוז מקיים זיין א מצוה, ס'איז עובר לסוחר, ווען איינער האט א אתרוג א מובחר שבמובחרים קען ער נעמען פאר דעם אסאך געלט, ווען ער וויל קען ער זיך אויסדרייען און פארקויפן צו א צווייטער פאר פֿינף הונדערט דאלער, אויב אזוי האסטו אים בא'גנב'עט פֿינף הונדערט דאלער. זאגט די משנה, דא רעדט מען א גנב וואס האט גע'גנב'עט א בהמה און האט עס פארקויפט, די הלכה איז טבחו ומכרו דארף מען צאלן ד' וה'. וואס איז מכרו חוץ מאחד ממאה שבו, איך פארקויף די בהמה, אבער א הונדערסטל לאז איך איבער פאר זיך, או שהיתה לו בו שותפות, לכתחילה דער גנב איז געווען א שותף פון די בהמה, און ווען ער האט גע'גנב'עט פון די צווייטע שותף די בהמה, און ער פארקויפט עס, א חלק וואס ער פארקויפט בעצם באלאנגט צו אים. איז אין ביידע פון די אופנים איז נישט דא קיין חיוב ד' וה' אין די פאל ווייל ס'שטייט ומכרו ומכרו כולו בעינן און כולו באיסור בעינן איז ווען ער איז א שותף אפילו ער האט פארקויפט די גאנצע בהמה אבער א חלק איז ער בארעכטיגט צו פארקויפן ער איז דאך די בעלים איז נישט די גאנצע מכירה געווען באיסור ווען ער איז משייר איז בכלל נישט דא קיין מכירה בכולו ער האט דאך איבערגעלאזט אביסל פון די מכירה. איז אין ביידע אופנים נישט דא קיין ד' וה', השוחט ונתנבלה בידו, דא רעדט מען אז בשעת די שחיטה איז געווארן א נבילה דאס הייסט די שחיטה איז נפסל געווארן באמצע, ס'איז געווען א שהייה, דריסה, חלדה, הגרמה, עיקור איינע פון די פסולי שחיטה, דאס הייסט אפילו לויט די רבנן וואס האלטן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, דאס איז דווקא א שחיטה וואס איז געווען א שחיטה כדין, אבער ס'איז נישט מתיר די בשר, חולין בעזרה, שוחט ונמצאת טריפה, דא רעדט מען די שחיטה איז נישט געווען קיין שחיטה כדינא, ווייל ס'איז עפעס געשען אין די שחיטה וואס האט אפגע'פסל'ט די שחיטה, נישט די בשר. אדער הנוחר, ער האט בכלל נישט גע'שחט'ן, ער האט סתם צעריסן די בהמה, ער האט עס געהארגעט, אדער המעקר, ער האט עוקר געווען די סימנים, איז אין די אלע פעלער משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה, ווייל דאס הייסט נישט טבחו, ס'איז נישט קיין מעשה שחיטה. זאגט די גמרא, דאס וואס שטייט דא אין די משנה אז טאמער איך פארקויף עס חוץ מאחד ממאה שבו הייסט עס א שיור און ס'פעלט אין מכרו כולו, מאי חוץ מאחד ממאה שבו? וואס פאר א שיור הייסט א שיור? אמר רב, חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה, נישט יעדע משהו וואס איך פארקויף נישט הייסט א שיור, ס'איז דווקא אזא סארט חלק וואס ווערט מותר דורך שחיטה, דאס הייסט אלע חלקים פון די בשר, אלע חלקים וואס זענען נאכל, היות זיי דארפן אנקומען צו די שחיטה, כדי מתיר צו זיין די אכילה, אזעלכע זאכן וואס מען פארקויפט נישט און מ'איז משייר הייסט עס א שיור, אבער אזא סארט זאך וואס האט נישט איינגעלייגט מיט די שחיטה, למשל די שער, די גיזה, די עור, און די מיני זאכן, דאס הייסט נישט קיין שיור. ולוי אמר, יעדע משהו מוז מען פארקויפן, חוץ מגיזותיה איז אויך א שיור, הגם די גיזה איז נישט ניתר ביי די שחיטה, און ממילא הייסט עס נישט קיין חיוב פון ד' וה', ס'פעלט אין מכרו כולו, וכן תניא במתניתא, אזוי שטייט בפירוש אין די ברייתא, חוץ מגיזותיה הייסט אויך א שיור? פרעגט די גמרא א קשיא מיתיבי שטייט אין די ברייתא מכר חוץ מידה חוץ מרגלה א גנב פארקויפט די בהמה חוץ פון די האנט פון די פיס דאס איז אן אבר וואס איז ניתר דורך שחיטה אדער חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה חוץ די הערנער אדער די וואל וואס דאס זענען זאכן וואס זענען נישט ניתר בשחיטה אף על פי כן הייסט עס א שיור אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה זעהט מען קלאר דא פון די שיטה פון די תנא קמא אזוי ווי לוי רבי אומר, ס'ווענדט זיך, וואס הייסט א שיור? דבר המעכב בשחיטה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו מעכב בשחיטה משלם תשלומי ארבעה וחמישה. יעצט דבר המעכב בשחיטה איז נישט די זעלבע זאך וואס רב זאגט חוץ מדבר הניתר בשחיטה. רב האט געזאגט, וואס איז מעכב איז א זאך וואס דארף אנקומען צו שחיטה כדי מתיר צו זיין באכילה. דבר מעכב בשחיטה מיינט מער פון דעם. דווקא אזא זאך וואס טאמער די זאך איז נישט דא דאס מעכב די שחיטה ווייל די בהמה איז שוין א נבילה מחיים דאס הייסט מען פארקויפט א בהמה אן די ראש די ראש איז א דבר המעכב בשחיטה סתם א האנט אדער א פיס איז א דבר שאינו ניתר אלא בשחיטה אבער עס איז נישט מעכב די שחיטה א בהמה אן א האנט קען מען שעכטן א בהמה אן א קאפ קען מען נישט שעכטן עס איז שוין א נבילה אזא זאך וואס איז מעכב די שחיטה אזא זאך הייסט א שיור מען צאלט נישט ד' וה' עס איז דא א שאלה אין די ראשונים צו די נקודה איז א זאך וואס איז מעכב די שחיטה אז סהייסט א נבילה מחיים אדער א טרייפה די נפקא מינה א נבילה מחיים די שחיטה נישט מטהר מידי נבילה א טרייפה די שחיטה איז מטהר מידי נבילה די לשון רשי איז מער משמע אז סהאט צוטון מיט נבילה ווייל רשי זאגט דבר שאם ניטל הימנה נעשית בו נבילה מחיים אבער די רשש איז מעורר ווייל די משלים וואס רשי ברענגט איינע פון זיי איז כבד או אחד מבני מעיים דאס איז נישט קיין זאך וואס מאכט א נבילה סמאכט נאר א טרייפה איז יש לעיין בכוונת רשי לכאורה א שטיקל תרתי דסתרי. על כל פנים דאס איז די שיטה פון תנא קמא און פון רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר, ער האלט אז אפילו זאכן וואס האט נישט איינגעלייגט מיט די שחיטה הייסט אויך א שיור, אבער נישט אלע, חוץ מקרנה איז טאקע אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, סוף כל סוף האט ער נישט פארקויפט די גאנצע בהמה, אבער חוץ מגיזותיה, דארטן איז יא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דאס הייסט נישט קיין שיור. איז בשלמא ללוי כתנא קמא, לוי איז דאך ממש די שיטה פון די תנא קמא, שטימט זיך זייער גוט דא מיט די ברייתא, אז ער האלט יעדע זאך איז א שיור אפילו גיזותיה קרנות אלץ. אלא לרב וואס זאגט דווקא א דבר הניתר על ידי שחיטה איז א שיור, כמאן? נישט ווי די תנא קמא, וואס תנא קמא האלט נישט אז ס'האט צוטון מיט א דבר הניתר בשחיטה, און נישט ווי רבי אויך נישט, ווייל לויט רבי סתם אז ס'פעלט א שטיקל בשר האט משהה געווען דאס איז נישט קיין שיור, ס'מוז זיין דבר מעכב בשחיטה. אמרי רב דאמר כי האי תנא, ס'איז דא נאך א תנא, דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, דאס איז א צווייטער רבי שמעון בן אלעזר, על כל פנים ס'איז די זעלבע מענטש אבער ס'איז א צווייטע מימרא, נישט די מימרא מ'האט יעצט געהאט, אז שטייט אין די ברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר מכרה חוץ מידה וחוץ מרגלה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פארוואס? ווייל דאס איז א דבר הניתר על ידי שחיטה, ממילא הייסט עס א שיור. חוץ מקרנה, חוץ מגיזותיה, דאס האט נישט איינגעלייגט מיט די שחיטה, איז דאס נישט קיין שיור משלם תשלומי ארבעה וחמישה און אזוי האלט רב. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי וואס איז די שורש המחלוקת פון תנא קמא רבי און די ערשטע רבי שמעון גמליאל? איז די גמרא מסביר, תנא קמא סובר, שטייט אין פסוק, איז תנא קמא סובר וטבחו כולו בעינן ומכרו כולו בעינן אזוי ווי מ'האט געזען פריער אז די שחיטה איז מחייב דווקא ווען די גאנצע שחיטה איז באיסור, למשל איינער איז א שותף איז נישט די גאנצע שחיטה באיסור ווייל א חלק איז דאך זיינס. איז הוא הדין מכירה מוז אויך זיין מכירה פון כולו, כולו מיינט כולו ממש, טאמער איין חלק פון די בהמה אפילו א חלק וואס האט נישט קיין איינגעלייגט מיט די שחיטה האט ער משייר געווען פאר זיך פעלט עס אין ומכרו כולו. ורבי סובר, שטייט וטבחו ומכרו, וויבאלד שטייט וטבחו מידי דהוה בטביחה, ווען בין איך מחויב פאר מכירה דווקא, עס הייסט, וואס איז מעכב אין די מכירה? דווקא אזא זאך וואס איז שייך בטביחה. זאכן וואס, ווען די זאכן זענען דא איז שייך שחיטה, טאמער מען האט משייר געווען פעלט עס אין מכירה. אבער זאכן וואס, ווען די זאכן זענען נישט דא פעלט עס נישט אין די שחיטה, עס איז נישט מעכב די שחיטה, די בהמה הייסט נישט קיין נבילה, אזא זאך טאמער מען איז משייר איז דאס נישט מעכב אין די מכירה. טייטש רשי, מידי דהוה בטביחה הוה שיור במכירה, דווקא אזעלכע זאכן וואס זענען מעכב די שחיטה דאס איז א שיור אין די מכירה, אבער פארקערט נישט, לאפוקי מידי דלא הוה בטביחה, א זאך וואס איז נישט מעכב די טביחה, דעמאלטס איז נישט קיין פראבלעם, ווייל ומכרו דומיא דטביחה, ס'מוז זיין א זאך וואס איז מעכב אין די שחיטה, רבי שמעון בן אלעזר איז סובר אז לעולם ס'האט נישט איינגעלייגט מיט שחיטה בכלל, אזוי ווי די תנא קמא, יעדע זאך מוז מען פארקויפן, ומכרו כולו בעינן, אבער קרנה דלא למיגזא קיימא הוה שיור, קרן הגם ס'האט נישט מיט היתר שחיטה, ס'האט נישט מיט די עיכוב שחיטה, אבער אף על פי כן ס'איז א חלק פון די בהמה, וויבאלד ס'איז נישט עומד אפצושערן, אויב אזוי טאמער מ'פארקויפט עס נישט איז דאס א שיור, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבער גיזותיה, הגם ס'איז א חלק פון די בהמה יעצט, אבער וויבאלד למיגז קיימי, די גיזה איז דאך עומד לגזוז, איז ממילא לא הוי שיור, דאס הייסט יעדע חלק פון די בהמה וואס האט א שייכות מיט די בהמה מוז מען פארקויפן, אבער גיזה וויבאלד ס'איז עומד לגזוז קוקט מען עס נישט אן ווי ס'האט א שייכות מיט די בהמה, און וועגן דעם הייסט עס נישט קיין שיור, און טאמער מען פארקויפט עס נישט איז נאך אלץ משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ואידך תנא דבי רבי שמעון בן אלעזר, וואס האלט אזוי ווי די שיטה פון רב, וואס איז זיין שיטה? סבר ער האלט ידיו ורגליו דצריכי טביחה הוי שיור. א זאך וואס איז ניתר בשחיטה אזוי ווי ידיו ורגליו וואס דארף אנקומען צו א שחיטה מתיר צו זיין דאס הייסט א שיור ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה קרניה וגיזותיה דלא צריכי טביחה לא הוי שיור די קרן מיט די גיזה וואס דארף נישט קיין טביחה די טביחה איז נישט מתיר דאס דארף נישט האבן קיין שיור דאס איז נישט קיין שיור על כל פנים פרעגט די גמרא קשיא דרבי שמעון בן אלעזר אדרבי שמעון בן אלעזר ווייל די ערשטע רבי שמעון בן אלעזר וואס האט מען געהאט דא אין די ברייתא ער זאגט אז לעולם אלע זאכן זענען א שיור חוץ פון גיזה ווייל גיזה איז דאך עומד לגזוז, און די צווייטע ברייתא פון רבי שמעון בן אלעזר ער האלט ממש אזוי ווי די שיטה פון רב אז דווקא אזעלכע זאכן וואס זענען מותר בשחיטה אזעלכע זאכן הייסן א שיור, איז דאך א סתירה דרבי שמעון בן אלעזר אדרבי שמעון בן אלעזר, ענטפערט די גמרא תרי תנאי אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, ס'איז טאקע דא א מחלוקת תנאים אליבא דרבי שמעון בן אלעזר וואס רבי שמעון בן אלעזר האט געהאלטן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, הגונב הקיטעת, איינער וואס גנב'עט א בהמה וואס איז אפגעשניטן א איבר, ואת החיגרת, א בהמה וואס הינקט, פשטות, ואת הסומא, א בלינדע, וכן הגונב בהמת השותפים, די זעלבע זאך איינער גנב'עט א בהמה פון שותפים, חייב, אין אלע די פעלער איז דא א חיוב ד' וה', יעצט די חידוש פון קיטעת איז הגם די בהמה איז נישט קיין שלימה, ממילא קומט אויס אז טאמער ער איז מוכר אדער ער איז טובח איז ער נישט טובח כולו, שטייט ומכרו כולו טבחו כולו, אבער דא האט ער גע'שחט'ן, פארקויפט, אלץ וואס ער האט גע'גנב'עט, ער האט דאך נישט גע'גנב'עט מער פון דעם. חיגרת און סומא איז א ווייניגער חידוש ווייל סוף כל סוף ס'פעלט גארנישט, און הגונב בהמת השותפים די חידוש איז אז הגם די תשלומין פון ד' וה' צו יעדער שותף באקומט דאך נאר האלב פון די ד' וה' אבער סוף כל סוף ס'דא א חיוב פון תשלומין ד' וה' ס'הייסט נישט קיין חצי ד' וה'

שותף שגנב מחבירו, ווען ס'שטייט שותפים שגנבו פטורים, מיינט נישט אז שותפים האבן געגנבעט, איין שותף האט געגנבעט פון די צווייטע, ממילא וויבאלד ער איז דאך א שותף פון די בהמה, איז קומט דאך אויס ער איז א בעלים אויף האלב פון די בהמה, איז ווען ער האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט די בהמה, איז נישט געווען מכרו אדער שחטו כולו באיסור. ווייל ער איז דאך א בעלים אויף האלב האט ער דאך א רעכט צו פארקויפען האלב, ממילא איז נישט דא קיין פראבלעם, אבער שותפים שגנבו מעלמא, צוויי שותפים האבן געגנבעט א בהמה פון א דריטע, און נאכדעם האבן זיי גע'שחט'ן, דעמאלטס אוודאי איז דא א חיוב ד' וה'. איתיביה רבא לרב נחמן ווי אזוי קענסטו זאגען אז די ברייתא וואס זאגט שותפים שגנבו פטור מיינט שותף שגנב מחבירו, איתיביה רבא לרב נחמן, יכול ש שותף שגנב מחבירו ושותפין שגנבו יהו חייבים,

איז די שחיטה איז נאר מתייחס, די שחיטה פון איסור איז נאר מתייחס צו א האלבע בהמה, ווייל די אנדערע האלבע בהמה האט ער דאך נישט גע'גנב'ט, ווען איינער גייט און ער שחט א בהמה וואס א צווייטער האט גע'גנב'ט דעמאלטס איז נישט דא די דין פון טביחה מכירה, טביחה מכירה איז דווקא ווען די טובח איז געווען די גנב, אבער דא וויבאלד עה יעדער איינער איז נאר א גונב אויף חציו, איז די טביחה קומט אויס נאר האלב פון די טביחה איז באיסור, די אנדערע האלב איז דאך א טביחה פון א בהמה וואס ער האט נישט גע'גנב'ט איז נישט דא קיין חיוב ד' וה' ממילא פעלט עס אין טבחו כולו, על כל פנים זעהט מען דא אין די ברייתא אז די ברייתא רעדט וועגן צוויי באזונדערע ציורים, איין ציור איז שותף שגנב מחברו און די אנדערע איז שותפים שגנבו און ביי ביידע שטייט אז ס'איז דא א פטור, ממילא קענסטו נישט זאגן אז די ברייתא וואס האט מחייב געווען שותפים שגנבו מיינט שותפים שגנבו מעלמא און דווקא שותף שגנב מחברו איז פטור, דא זעהט מען קלאר אין די ברייתא אז ביידע זענען פטור. אלא אמר רב נחמן, וואס איז די עצה פאר די סתירה דא אין די ברייתא פון שותפין שגנבו, לא קשיא, כאן בשותף שטבח לדעת חברו, כאן בשותף שטבח שלא לדעת חברו. דא רעדט מען, די שותפים האבן גע'גנב'עט, און איינער האט גע'שחט'ן בשליחות פון די חבר. און מען גייט ווי די גמרא האט געזאגט פריער, אז יש שליח לדבר עבירה, ווען ס'קומט צו טביחה מכירה, ביי ד' וה' איז דא יש שליח לדבר עבירה, איז ממילא ווען ער איז טובח לדעת חברו, קומט אויס אז ביידע האבן דא גע'שחט'ן, איינער האט גע'שחט'ן בפועל און די אנדערע האט גע'שחט'ן על ידי שליחו, דורך די צווייטע שותף וואס איז זיין שליח. אבער שותף ששחט שלא לדעת חברו, קומט אויס אז ער האט גע'שחט'ן האלב וואס ער האט גע'גנב'עט, די אנדערע האלב האט ער דאך נישט גע'גנב'עט, ממילא וועט ער זיין פטור. ווייל אויף די אנדערע האלב די שחיטה איז נישט קיין שחיטה פון א גנב, ווי מען האט געזאגט פריער אז די דין פון ד' וה' איז דווקא ווען די גנב האט גע'שחט'ן, אבער טאמער די גנב האט, טאמער דער וואס האט גע'שחט'ן איז נישט די גנב, בכהאי גוונא, איז נישט דא קיין חיוב ד' וה'. בעי רבי ירמיה, פרעגט רבי ירמיה נאך א שאלה, מכרה חוץ משלושים יום, א גנב האט פארקויפט די בהמה שנגנבה, אבער ער האט געמאכט א שיור אין די מכירה, ער האט עס פארקויפט אבער חוץ משלושים יום די ערשטע דרייסיג טעג וויל איך נאך קענען טוהן מלאכה מיט די בהמה אדער ער האט עס פארקויפט חוץ ממלאכתה טאמער די לוקח וויל עס שעכטן קען ער עס שעכטן אבער טאמער ער וויל ארבעטן דערמיט איז די הנאה פון די מלאכה גייט צו די מוכר אדער ער האט געמאכט א שיור עס איז געווען א בהמה מעוברת און ער האט עס פארקויפט חוץ מעובר איך פארקויף די בהמה אבער די עובר בלייבט מיינס מאי די שאלה איז צו דאס הייסט א שיור צו נישט. זאגט די גמרא, אליבא דמאן בנוגע די שאלה פון חוץ מעוברה, אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמו הוא לא תיבעי לך, טאמער עובר ירך אמו דאס איז א מחלוקת אין שס צו עובר ירך אמו צו עובר יר לאו ירך אמו, טאמער ס'איז ירך אמו איז די עובר ממש א חלק פון די בהמה, איז טאמער ער פארקויפט נישט די עובר הייסט עס ער האט משייר געווען אין די גוף הבהמה דשייר בה איז אוודאי איז נישטא קיין חיוב ד' וה' ס'פעלט אין מכרו כולו. כי תיבעי לך די גאנצע שאלה פון עובר איז דווקא אליבא דמאן דאמר עובר לאו ירך אמו, איז דעמאלטס האט מען א שאלה מאי מימר אמרינן, הגם ס'איז לאו ירך אמו אבער סוף סוף כל סוף כיוון דמחובר בה, וויבאלד די עובר איז דאך פארט מחובר צו די אם, איז אויב אזוי ווען ער פארקויפט נישט די חלק המחובר הוה שיור, ס'הייסט א שיור און ס'פעלט אין מכרו כולו, או דילמא, הגם יעצט איז עס מחובר אבער כיוון דלמפרש מינה קאי ווייל תיכף ווען ס'ווערט געבוירן ווערט עס אפגעשיידט פון די מאמע, איז אויב אזוי קוקט מען עס נישט אן ווי עס איז א חלק פון די מאמע און אויב אזוי לא הוה שיור. דאס איז די צוויי צדדים, איכא דאמרי אז כיוון דלאו ירך אמו לא הוה שיור, ווייל טאמער ס'לאו ירך אמו דאס איז א צווייטע זאך, או דילמא מען רעכנט עס יא ווי א חלק פון די מאמע, כיוון דצריך לאישתרויי בהדה בשחיטה כמאן דשייר בגופה דמי, וויבאלד די הלכה איז די הלכה פון בן פקועה, א עובר שנמצא במעי אמו און מען שעכט די מאמע, איז נישט נאר די מאמע איז מותר באכילה, אפילו די עובר איז אויך מותר באכילה, הגם ווען מען שעכט די מאמע און נעמט אים ארויס אלס א לעבעדיגע קינד, איז דאס מותר. סאו די הלכה פון בן פקועה איז וויבאלד די עובר איז ניתר בשחיטה דורך די שחיטת אמו, אויב אזוי איז דאס יא כאילו ס'איז א חלק פון די גוף פון די מאמע, טאמער איין שחיטה פון די מאמע קען מתיר זיין די וולד, איז דאס יא איז דאס יא נחשב כגוף אחד, איז אויב אזוי טאמער מען פארקויפט נישט די עובר איז כמאן דשייר בגופה דמי, תיקו. צום סוף איז די גמרא נישט פושט. נאך א שאלה בעי רב פפא גנבה, ער האט געגנב'עט א בהמה ס'איז געווען א בהמה שלימה, נאכדעם נאך האט ער עס געגנב'עט קטעה, ער האט אפגעהאקט אן אבר ומכרה און עס פארקויפט ווען ס'פעלט אן אבר, מהו. בקיצור יעצט קומט אויס אז מכרו איז נישט מכרו כולו ווייל ער האט דאך נישט פארקויפט די גאנצע בהמה, ער האט דאך משייר געווען, איז פריער האט מען געזען אז טאמער ער האט גע'גנב'עט א בהמה וואס איז שוין א קטועה און ער האט עס פארקויפט, דעמאלטס איז פשוט אז מ'איז מחיוב ד' וה', הגם ס'נישט פארקויפט די גאנצע בהמה, ווייל אלץ וואס דו האסט גע'גנב'עט האסטו פארקויפט, אבער דא איז דאס אנדערש, ווייל בשעת די גניבה איז דאס געווען שלם, נאך די גניבה איז דאס געווארן נקטע, און האסטו נישט פארקויפט אלץ וואס דו האסט גע'גנב'עט, האסט פארקויפט אלץ וואס דו האסט בשעת די מכירה, און דאס איז די שאלה, מי אמרינן מאי דגנב הא לא זבין? ער האט נישט פארקויפט אלץ וואס ער האט גע'גנב'עט, אויב אזוי הייסט עס א שיור ס'פעלט אין מכרו כולו, או דילמא, מה דזבין הא לא שייר, בשעת די מכירה האט ער גארנישט משייר געווען, אויב אזוי הייסט עס מכרו כולו. תיקו, בלייבט די גמרא אויך מיט דעם א שאלה.